וואס אין איינע פון די גרויסע יסודות די אלטער רבי שטעלט אוועק דער בינוני אלס א דמות בפני עצמו אלס א ענין בפני עצמו וואס דער ענין קומט ארויס אין א געוויסער שלימות אין א געוויסער ביאור אין פרק טו דאס הייסט בפשטות ווי פארשטייט מען אזוי בשטחיות אז מען זאגט אז א צדיק איז גוט, א רשע איז נישט, און א בינוני איז עפעס א האלבע צדיק און א האלבע רשע, אז מען פארשטייט בשטחיות, א בינוני איז עפעס נישט קיין נישט קיין מהות בפני עצמו, ס'איז נישט קיין מהות פון א בינוני, עפעס א צדיק איז א מהות, א רשע איז נאכאמאל א מהות, א בינוני איז עפעס א אינצווישן מענטש, אביסל אזוי אביסל אזוי, אז אפילו ווי די אלטער רבי מבאר פריער, בינוני איז יעדעס לגבי מחשבה דיבור מעשה איז ער שליט, וואס איז פשט א בינוני? איז ער לגבי איז ער אינגאנצן נישט קיין רשע, לגבי מחשבה דיבור ומעשה איז ער אינגאנצן נישט קיין רשע, און לגבי רגש שבלב איז ער א רשע, אזוי האט דער אלטער רבי געזאגט פריער, וואס איז די ווי טייטשט דער אלטער רבי די גמרא אין נידה? אל תהי רשע דאס איז א בינוני ממילא אל תהי רשע, אבער אף על פי כן איז היה בעיניך כרשע, וואס איז די היה בעיניך כרשע? דארף וויסן אז ער איז א בינוני, דאס הייסט א בינוני איז לגבי מעשה איז ער אינגאנצן נישט קיין רשע, לגבי מהות

אזוי אין לב איז ער א רשע און אין פעל ממש איז ער נישט קיין צדיק נישט דאס איז די מהות די בינוני איז א מהות בפני עצמה וואס איז די מהות בפני עצמה די אלטער רבי זאגט די אלטער רבי זאגט עובד אלקים איז וואס שבאמצע וואס איז די ווארט אין דעם די אלטער רבי לייגט דא צו אין דער מהות פון א בינוני אזוי בפשטות פארשטייט מען אז וואס אז מען וויל מתאר זיין א מענטשן מען זאגט ס'פאראן מען זאגט גלאט אז אביש האט געזאגט דער מענטש איז א מענטש וואס איז בכלל נישט קיין בר דעת, מען קען נישט וויסן וואס ער וויל יע, ביי אים איז אליין נישט אפגעלייגט וואס ער וויל יע, וואו ער האלט, יעדער טאג איז תלוי אויף זיין מצב רוח, סתם אן הפכפך, זאגט אז מען זאגט א מהות פון א מענטשן, א געשטעלטן מענטש, וואס פאר א מענטש איז ער, פארשטייט מען בדרך כלל אז א געשטעלטער מענטש, א מענטש וואס האט אין זיך א מהות קבוע, ווייסט מען ווער ער איז. אימעצער וואס וואס ער אינטערעסירט אין גוטס, זיינע הנחות זיינען אזוי, ווייסט מען אז ער איז אזא מין סארט מענטש. אימעצער וואס איז נישט אזוי, איז ער א רשע. אימעצער וואס וואס וואס האט נאך נישט מחליט געווען וואו ער האלט, ס'איז אזוי צו אזוי, דאס איז נישט קיין, דאס איז נישט קיין, דאס איז נישט קיין מהות בכלל, איז ער, איז ער נישט, ווייסט מען נישט וואו ער האלט. דער פסוק זאגט ושבתם וראיתם בין עובד אלקים לאשר לא עבדו, אז די אלטער רבי איז מחלק ס'פאראן א עובד אלקים און ס'פאראן א עבד.

ער האלט באמצע העבודה שהיא המלחמה עם יצר הרע זאגן, ס'קען זיין אמאל אז ס'איז גלאט אזוי ביי א צדיק למשל ס'דא כמה אופנים וואס א מענטש פילט נישט קיין מלחמה, די מלחמה די אלטער רבי רעדט ביי בינוני איז א מלחמה אין זיין מהות ס'פאראן א מלחמה, בפנימיות זיין מח איין זייט פון אים זאגט אים כך וכך, א צווייטער זייט פון זיין הארץ זאגט אים פארקערט, און זיין מהות איז נאכאלץ במלחמה. ער איז לוחם, ער איז לוחם אז זיין גאנצע אינטערעס זאל זיין אין קדושה, זיין הארץ זאל זיין, זיין לב זאל זיין אין קדושה, זיינע הנחות זאל זיין אין קדושה. זיין מהות איז, און דאס איז זיין מהות, זיין מהות איז אז ער פילט כסדר, ער פילט כסדר א ניגוד פנימי, לאז אונז זאגן אזוי, און עס באדערט אים, ער איז אינמיטן א מלחמה, וואס איך וויל ארויסברענגען איז, עס קען זיין אמאל מער, איך מיין אז אסאך מער. כלל איז אז א צדיק בפרט ער איז שוין ער פילט נישט אינמיטן א מלחמה זיין מהות איז שוין אויסגע ער איז שוין אויסגע זיין מהות איז קדושה געענדיגט עס קען דערנאך איז פאראן א מענטש פילט נישט במלחמה ס'איז דא זאכן וואס ער האט נישט קיין מלחמה פנימית אין זיך איין זייט עפעס א מלחמה ביים איך וויל יא די זאך איך וויל נישט די זאך איך האב א מענטש דאס שחרית וועקט ער זיך אויף און דאווענט מנחה ס'איז א מלחמה פנימית וואס ער האלט אינמיטן עפעס א געראנגל האלט נישט אינמיטן קיין געראנגל זיין מהות איז וואס ער איז בדרך כלל בדרך כלל א מענטשן, אפשר יונגערהייט איז אפשר דא א מלחמה, אבער די מענטשן, ס'דא זיין מהות, ער איז א מענטש וואס דאווענט דריי מאל א טאג, ער האט זיין קביעות, ער האט זיין דברים, ס'דא געשטעלט ווער ער איז, די אלטער רבי זאגט וואס איז דער מהות פון א בינוני אז ער האלט אינמיטן א מלחמה, ער האלט ווי במהות ער האלט אינמיטן א קריג, זיין קאפ מאנט פון אים אז מ'דארף אז מ'דארף, מצד אחד זאגט אים זיין קאפ אז עולם הזה איז א געשמאקע זאך, מצד שני זאגט מצד שני. און זיין מציאות גיט אים אזא מין סארט הרגש, זיין מציאות גיט אים דעם געפיל אז עולם הזה איז גוט, מצד שני ארבעט ער אויף זיך, פילט ער אז ניין דאס איז נישט דער אמת, דאס איז א מלחמה פנימית אין זיין מהות, און דעם דאס איז א מהות זאגט דער אלטער רבי, דאס איז א מהות, דער מצב וואס א מענטש פילט א ניגוד פנימי אין זיך, א מענטש פילט אז זיין, אזא מלחמה דאס איז א מהות פון א מענטשן, פארשטייט וואס איך זאג? דאס איז א מהות, דאס איז נישט עפעס א צעיושעטע זאך, עפעס א מבולבל, דאס אליין אט דאס איז די מהות פון א בינוני, והיינו א בינוני, ער האלט אינמיטן א מלחמה, וואספארא מלחמה? ער האלט אינמיטן, דאס איז זיין מצב, זיין מצב הנפש איז אז ס'איז דא ניגודים בנפשו, דאס איז א מהות בפני עצמו, ס'איז פארהאן א צדיק, איין סארט מהות, ס'איז פארהאן א רשע א צווייטער סארט, א רשע איז דער פשט וואס וואס ערגעץ וואו איז געווארן עפעס א שלום ביי זיך אין נפש, אדער די נפש די נשמה זיינע האט זיך האט זיך האט זיך אויפגעהערט לוחם זיין קעגן דעם, דער נפש הבהמית האט שוין איבערגענומען, ער האט שוין גענומען שליטה אויף א געוויסע חלקים, און דער נשמה איז שוין נישט לוחם קעגן אים, ער הערט נישט דער קול פון זיין נשמה מזמן לזמן. נאכהער איז דא דרגות אין דעם, דער בינוני איז א איד וואס זיין נשמה לייכט ביי אים און זיין נפש הבהמית לייכט, ביידע נפשות פאמפען ביי אים. אפען, במילא האט ער א מלחמה תמידית, דאס איז א בינוני, א בינוני איז א איד דאס הייסט סיי זיין נשמה און סיי זיין נפש הבהמית ביידע שטייען אקטיוו, דער נשמה וויל אזוי און דער נפש הבהמית וויל אזוי, און דאס פילט ער כסדר, דאס איז א מהות, דאס איז נישט קיין פשוטע דרגה האלטן ביי אזא מהות, אזוי בדרך כלל. ווי מען מאכט עפעס א פשרה צווישן די נשמה מיטן נפש הבהמית, נישט בדרך בדרך ידיעה אבער בדרך בלתי מאכט מען א פשרה, די נפש הבהמית איז מסכים אויף דעם אויף דעם דריי מאל א טאג דאווענען, דער נש נש און דער און דער דער נש און דער נש און די נשמה לאזט די נפש הבהמית טון זיינס, ווערט עפעס אזא שלווה פנימית, א בינוני איז א איד וואס זיין זיין נשמה שטייט מיט א שטארקייט, און זיין און זיין נפש הבהמית שטייט מיט א שטארקייט, ביידע כוחות זענען פועל און ער האלט אינמיטן דער ער איז אינמיטן א מלחמה, זיין מהות איז וואס ער איז. נישט וואס ער איז א לוחם, כ'האב נישט געזאגט א ריכטיגע, נישט וואס ער איז א לוחם, א לוחם איז די פשט, דו שטייסט אויף איין צד, דו זוכסט איבערזיגן דעם צווייטן צד, ער האלט אינמיטן א ניגוד, אזוי דער אלטער רבי מגדיר א עובד אלקים, ער האלט אינמיטן א ארבעט, ער האלט, ער האלט, ביי אים איז פאראן צוויי נפשות ארבעטן ביי אים, דאס איז זיין מהות, דאס איז זיין מהות לפי דער אלטער רבי.

א מענטש, וואס איז דער אידיאל צו, וואס איז דער אידיאל פון א מענטשן, וואס וואס איז דער אידיאל פון עבודת השם, אנקומען צו א מדריגה פון עבודת השם, אויב ביי א מענטש האלט ביי א מצב אז ס'איז דא נאך, אז ער איז נישט נאך נישט אויסגעשטעלט ווער ער איז, ס'איז נאך נישט אויסגעשטעלט וואס זיין מהות איז, האט ער לכאורה גארנישט נישט אויפגעטון, וואס איז דאס? דער אלטער רבי זאגט אט דאס איז אט דאס איז א תכלית אין עבודת השם, ס'איז א תכלית אין עבודת השם אז א מענטש זאל שטיין אין דער מלחמה פון נשמה, נפש אלקית און נפש הבהמית, און ס'איז דא מעלות אין דעם, דווקא אין אז דער מענטש שטייט אין דער מצב פון א מלחמה, דא מעלות אין דעם, דער אלטער רבי זאגט מעלות אפילו ביי א איד וואס איז א סור מרע בתכלית, אפילו א איד וואס איז א סור מרע בתכלית איז פארהאן מעלות אין דעם עצם אין דעם עצם מהות וואס ער וואס ער שטייט אין א אמפערניש, ער שטייט אין א ניגוד. וואס וואס ער, אלוקות לייגט זיך נישט ביי אים און ער דארף דאס, און ער דארף האבן עפעס א מעלה דא אז אז פארקערט, מצד טבע נפשי, מצד זיינע געווענליכע געווענליכע געפילן און מצד זיין זיין געווענליכע אינסטינקטן וואלט אים ביי אים געוואלט עולם הזה, נאר די נשמה ווירקט ביי אים, ער דארף זיך אריינטראכטן אין גדולת השם, און ער מחדש ביי זיך אהבת השם, ער איז זיך מתבונן בגדולת השם, ער איז מחדש ביי זיך. און אזוי פארשטייט מען אויב דער אהבת השם איז א אויפגעטאנענע אהבת השם, איך האב זיך מתבונן געווען, און לכאורה דאס וואס איך האב ליב עסן, דאס וואס איך לעב צום עסן, דאס איז ממש א נאטורליכע זאך, א געווענליכע זאך, דאס וואס איך וויל, דאס וואס וואס איך האב עפעס אן אהבת השם, איך וויל לויפן דאווענען, איז אן אויפגעמאכטע זאך, און לכאורה דער אהבת השם, וואס פאר א אהבת השם איז דאס? די אלטער רבי זאגט דא אז דאס איז דווקא אן אהבת השם אן אויפגעמאכטן איז העכער פון אין א געוויסער זין פון א צדיק'ס אהבת השם. דווקא אן אויפגעמאכטן אהבת השם האט אין זיך א מעלה לגבי א צדיק'ס נאטורליכער אהבת השם ווייל דער צדיק'ס אהבת השם דאס איז שוין זיין טבע, דאס איז שוין זיין ציור, דאס איז שוין זיין מהות. מה שאין כן א בינוני, די אלטער רבי זאגט א פלא'דיגע ווארט, אזוי פארשטייט מען נארמאל אז אן אויפגעמאכטע זאך,

דו האסט דו האסט אויפגעמאכט דיין מציאות, דער אייבערשטער האט אזוי געמאכט, דער אייבערשטער האט דיר אזוי געמאכט אז א מענטש האט ליב עסן, דאס איז נישט דו האסט עס געמאכט, מה שאין כן בשעת דו שאפסט א זאך אינעווייניג, דו ביסט זיך מתבונן, דא האסטו דו עס געשאפן, דער אלטער רבי איז אבער מהפך הקערה על פיה, איז דווקא אימיצער דווקא דער בינוני האט אין זיך א מעלה ווייל עבודת השם שטאמט פון זיין 'איך', אין א געוויסער זין טיפער פון א צדיק און טיפער פון און אוודאי נישט אבער אפילו טיפער פון א צדיק די אלטער רבי ברענגט דא דער פרק ווי א מענטש וואס שטייט אין א מלחמה מיינט זיין זיין קירבה צו אלוקות האט ער באשאפן מצד אחד זאגסטו באשאפן איז דאך נישט זיין געווענליכער נאטירליכער זיך מצד שני אויב ס'איז זיין נאטירליכער זיך איז דאס זיין נאטור ער האט זיך געמאכט איז דאס געווארן זיין נאטור דער אייבערשטער האט געמאכט אזעלכע נאטורן מה שאין כן אז זאגסט א בינוני ער האט עס געשאפן איז דאס שטאמט פון אים טאקע.

ער איז לוחם. יעדער נקודה פון קירבה און עבודת השם איז וואס ער ער ער דארף עס אויפטון, ער דארף עס אויפמאכן. ס'איז נישט ס'איז נישט קומט נישט נאטירליך פון אים, דאס וויל דער אלטער רבי ארויסברענגען, ס'קומט נישט נאטירליך פון אים, א צדיק איז אן עבד השם, דאס איז זיין מציאות, א בינוני דארף לוחם זיין אויף יעדער זאך, ער דארף עס אויפמאכן. ס'איז נישט נאר דאווענען, דער אלטער רבי רעדט נישט נאר דאווענען. עבודת השם וואס דער אלטער רבי רעדט דא איז ער זאל ער זאל ער זאל דאווענען, ער זאל האבן אהבת השם, די מצוה איז דאך נישט נאר דאווענען, די מצוה איז האבן אהבת ואהבת את ה' אלוקיך. יראת השם, דאס דאס זיין דאס איז א זאך וואס וואס דער בינוני נאטורליך האט בפירוש ליב זיך, ער דארף לוחם זיין האבן אהבת השם, דאווענען מיט כוונה קום אוודאי קומט אויך הארעוואניע וואס איז די שאלה?

איצטער, ער וויל דאווענען מיט א דביקות, אפילו א בינוני וואס האט מח שליט על הלב, אבער דער מח שליט, דער מח זאגט לאמיר גיין דאווענען, לפועל, עס קלעבט זיך נישט צו דעם דאווענען, ס'איז נישט אזוי פשוט צו דאווענען, דארף ער הארעווען און אויפשאפן א אינטערעס אין דאווענען, איז אזוי פארשטייט מען, אויפשאפן איז דאס נישט דיר, וואס וואס פאטערסטו צייט, דער אלטער רבי זאגט ניין, אז דו שאפסט, דו מאכסט אן עובד, דאס איז באמת ווער דו ביסט, מה שאין כן אז דו ביסט שוין געווארן א קנעכט, שאפסטו נישט. דער עיקר מהות האדם איז דאס וואס ער מאכט דער עובד, דאס איז דער עיקר מהות האדם, נישט וואס ער איז, וואס ער איז דאס האט דער אייבישטער געמאכט ווער דו ביסט, דאס וואס דו אליין שאפסט אודאי איז דיין מציאות, אין דעם נקודה. וואס ער שטרענגט זיך אן דאס ברענגט מער ארויס זיין מהות. דאס איז דאס איז ווער ער איז. אויף וואס ער ארבעט דאס איז ער. יא אבער איך מיין, איך מיין נישט מהות נשמה איך מיין פשוט וואו אז מען וויל זאגן וואו וואו האט דער מענטש וואו דינט דעם אייבערשטן? דער מענטש דינט דעם אייבערשטן, ער דינט דעם אייבערשטן בשעת ער שאפט עס אויף ביי זיך, בשעת ער איז אזוי, איז ער אזוי, דאס איז שוין, דאס וואס א מענטש האט ליב עסן, דאס האט שוין אייבערשטער געמאכט, דער 'איך' פון א מענטשן איז וואס ער אליין הארעוועט אויף דעם, דאס איז דו הארעוועסט אויס אליין אז דאס ווער דו ביסט, הגם ס'איז אן אויפגעמאכטע זאך. דאס איז די, אין דעם, אין א געוויסער זין אז דאס איז די נקודה, דאס איז איינער פון די גרויסע חידושים פון תניא אין א וועג, דער נקודה אז דער עיקר מהות פון א מענטשן איז לאו דווקא זיין, זיין, זיין ציור און זיין טבע, וואס איז געווענליך ביי אים, דער עיקר מהות פון א מענטשן איז וואס ער מאכט, וואס ער טוט אויף, וואס ער שאפט, וואס דערפאר ביים אלטן רבי'ן דער בינוני הדמות איז א, איז א עיקר.

ס'איז נישטא עפעס א מושג מ'זאל מתאר זיין א מענטשן ער איז ער האט נישט קיין קלארקייט, נישט קיין קלארקייט איז עפעס נישט נישט קיין איז נישט קיין דמות נישט קיין מהות, ער איז דאך נישט קיין אויסגעארבעטער מענטש. דער אלטער רבי זאגט ביי אין עבודת השם א בינוני, וואס איז די פשט א בינוני? וואס איז דא א מלחמה פנימית אין זיך, מצד ער האט נאך סיי א נשמה וואס פאמפעט אים און סיי נפש הבהמית, סיי געווענליך האט ער ליב עסן און סיי ער איז נישט צופרידן מיט עסן און ער טראכט זיך איין אין אהבת השם, מצד אחד טראכט ער זיך איין אין גדולת השם. מצד שני פרעגט ער ביי זיך, וואס קריכסטו אין גדולת השם? וואס קריכסטו דארטן? דו געפינסט זיך אין וועלט, גיי מיט, כ'מיין, ס'איז דא א מלחמה ביי אים, אט דאס איז זיין מצב, דאס איז א דמות פון א מענטש, ס'וועט בלייבן אזוי לעולם ועד. דער בינוני איז א איד וואס וועט קיינמאל נישט איבערמאכן זיין מציאות, אט דאס איז זיין דמות און אט דאס איז א דרגה אין עבודת השם, און ס'איז דא א מעלה אין די דרגה אין עבודת השם. ווייל יעדער תנועה פון קירבה צום אייבערשטן דארף ער עס אליין מאכן, און די אלטער רבי רעדט עס אין כמה אופנים, דער מעלה אין דעם פון עבודת אלקים, זאגט די אלטער רבי זאגט נאר דאס איז דער היינו הבינוני, דאס זאגט די אלטער רבי זאגט לשון היינו, עס איז פריער איז דער בינוני נישט געווען קיין מהות בפני עצמו, פריער איז דער בינוני לגבי מעשה איז ער נישט קיין רשע, לגבי לב איז ער א רשע, דאס זאגט די אלטער רבי, וואס איז דער מהות פון א בינוני, וואס פאר א מענטש איז דאס, ס'איז א מענטש וואס האט אין זיך א מלחמה.

זיין מהות איז א שדה הקרב. נישט וואס זיי, א מענטש קען פילן ביי זיך אמאל, א מענטש דארף מאכן א דעסיזשען אמאל, ער האט פארשידענע מחשבות, צד אחד, דא א מעלה און א חיסרון אין דעם, ס'דא א צד הזה, א צד פארקערט, א מענטש געפינט זיך אין א געראנגל, עפנט זיך אמאל אזא סברא, טראכט אזא סברא, אבער מצד שני דא א סברא פארקערט, דער בינוני זיין גאנצע מהות איז אין א געראנגל. זיין קאפ וויל אזוי און זיין הארץ זאגט פארקערט, מצד שני דער קאפ זאגט אזוי און דער הארץ זאגט פארקערט, און ער דארף זיך מתגבר זיין ניין דארף אויפטון, דארף זיך אריינטראכטן ניין ס'איז נישט אזוי, א מענטש וויל גיין דאווענען מיט כוונה, נאטורליך וויל איך שלאפן איצטער, ער דארף זיך ער דארף זיך אריינלייגן אין דעם שאף איך, ער דארף ארויסנעמען פון זיך כוחות, מאכן ביי זיך כוחות, אט דאס איז א בינוני. יעדע תנועה פון נענטער ווערן צום אייבערשטן איז א מלחמה, די אלטער רבי זאגט, אויב ס'איז נישט קיין מלחמה, ער לעבט על מי מנוחות, איז דאס נישט קיין עובד אלקים, קען זיין אז סור מרע ועשה טוב, די אלטער רבי זאגט א פלא'דיגע ווארט, א נקודה וואס א מענטש הארעוועט, איז דאס סיי שקול און סיי עולה על גבי,

די נקודה איז, בסדר, אוודאי, אז א מענטש שאפט ביי זיך א התקשרות מיטן אייבערשטן, וואס אנדערש פאר אים? מיר'ן זען שפעטער, בפועל דער אלטער רבי זאגט אין פרק ט"ז, מיר זענען נישט פסיכאלאגן וואס קוקן וואס טוט זיך ביי א מענטשנ'ס נפש, ס'איז נישט נוגע יעצט. איך זאג, עס איז א קרבה צום אייבערשטן, א מענטש האט ביי זיך אויפגעמאכט א שייכות צום אייבערשטן, ווילסט איצטערט זאגן אז אתכפיא איז נישט א שייכות צום אייבערשטן? עס קען זיין, איך ווייס נישט. ס'ווענדט זיך, ס'איז נישט קיין דינים, ס'איז נישט קיין דינים. ס'איז נישט קיין דינים, איך האב געוואלט ארויסברענגען, ס'איז נישט קיין דין אז דאס אזוי און אזוי. דער נקודה וואס דער רבי רעדט אז א מענטש שאפט א שייכות צום אייבערשטן. מען קען נישט האבן א שייכות צום אייבערשטן סיידן אז מען האט א שייכות מיט אים. איז ער א מענטש ער איז נישט נוגע גדולת השם, ער האט נישט קיין אהבת השם, און ער האט נישט געביטן זיין מהות, נאר ער ברעכט עס צוליב דעם אייבערשטן, וואס איז דא געשען? א מינוט צוריק איז איז אמאל דאס וואס א מענטש האלט זיך אפ פון א זאך, נישט מיט צוליב דעם קירבה צום אייבערשטן וואס ער האט געמאכט, נאר עס איז אויכעט צוליב זיין טבע. אזוי ווי א מענטש גייט אויף א דיעטע, דער אלטער רבי רעדט דא אז א מענטש האט אויפגעמאכט ביי זיך עפעס, ער האט אויפגעשאפן ביי זיך עפעס.

לפועל, א איד טוט אתכפיא איז עס אן אנדער ענין, איך זאג נאר. יא. יא, זאג נאכמאל ולכן זאת הפעם, ולכן זאת הפעם המאה ואחת היתרה על הרגילות שהורגל מנעוריו, דאס איז שקולה כנגד כולם, דאס איז שקול כנגד אלס, דאס איז א שטארקע ווארט, ועולה על גביהם. און ס'איז נאך נאך דא א מעלה א גרעסערע מעלה און ביתר שאת ויתר עז להיות נקרא עובד אלקים פארוואס ווייל יעמאלט ווערט ער אנגערופען אז דאס איז אז ער האט עס אויפגעמאכט ער האט עס געמאכט מפני שכדי לשנות טבע הרגילות צריך לעורר את האהבה להשם ער דארף עס אויפמאכן ער דארף שאפן אין זיך אהבת השם וואס דאס קומט מען קען נישט האבן א שייכות צום אייבערשטן סייווי סיידן עס איז אלץ וואס זאגט א ווארט מען קען נישט משנה זיין די בכדי צו ארויסגיין פון זיך האט מען געדארפט האבן אהבת השם, האט עפעס האט דאס געדארפט ארויסמאנען, א מענטש טוט א זאך וואס געווענליך האט ער ליב, דאס איז זיין טבע, ער האט, פארוואס טוט ער דאס, דאס איז זיין נאטור, אזוי א מענטש גייט שלאפן דארף נישט אריין טראכטן פארוואס איז ער געגאנגען געשלאפן, פארוואס איז ער געגאנגען עסן, ער איז געווען הונגעריג, בטבע גייט ער עסן, דאס טוט ער, א מענטש דארף גיין, להבדיל, א מענטש דארף גיין אין בית הכסא גייט ער, ס'איז א גאנצע התעוררות, ער איז געגאנגען, געענדיגט, א מענטש ברעכט זיך, ער שטרענגט זיך אן, וואס שטרענגט ער זיך אן? פארוואס? עפעס האט עפעס האט אים געדארפט עפעס א שטופ טאן ער זאל עס טאן, א שטופ טאן, ווען מען רעדט א מענטש האט געטאן א זאך צוליבן אייבערשטן, וואס האט אים געשטופט? ווייל עפעס האט ער געהאט א געפיל צום אייבערשטן, עפעס האט אים עפעס האט אים געמאנט אין זיך ער זאל טאן פארן אייבערשטן, בכדי ער זאל האבן אזא מין סארט הרגש ביי זיך טאן פארן אייבערשטן האט ער געדארפט האט ער געדארפט זיך אריינטראכטן אין גדולת השם, א מענטש זיך נישט אריינגעטראכט אין גדולת השם וועט ער קיינמאל נישט האבן אין זיך האבן א געפיל טאן פארן אייבערשטן. דאס איז מען קען האבן א געפיל צוליב אנדערע זאכן, א מענטש קען א מענטש קען מאכן זיין דאווענען מיט גרעסערע התלהבות לאו דווקא ווייל עס איז מתעורר געווען אהבת השם, סתם אזוי ווייל ווייל ער וויל, א מענטש מאכט ער וויל זיין ער וויל אויסקוקן א שענער איד וויל ער איצטער שטיין מיט התלהבות אין דאווענען. דאס איז נישט, האט ער נישט געדארפט מחדש זיין עפעס אין זיך, דאס איז זיין רגילות, אזוי ווי א מענטש, א מענטש איז פאר'חלומ'ט און ער מאכט זיך, וויל שפילן מיט א גרעסערע חיות, דאס דארף נישט מעורר זיין עפעס א חיות אין שפילן, אמאל דארף א מענטש, ער איז נישט געווען אזוי פאוקעסד און ער האט זיך, מען דארף זיך אריינשטעלן מיט א חיות, אלטער רבי רעדט דא אז א מענטש גייט גייט ארויסגיין פון זיין רגילות. ער געט ארויס עפעס ער איז אויף נאך אפאר שעה, ער גייט נישט אוועק פון די בלאט גמרא נישט בדרך נישט בדרך נישט בדרך כפייה וואס ער וואס ער עפעס ער ברעכט זיך אזוי ער ער ער פילט ער וויל ער פילט אין זיך אז ער זאל זיצן לענגער מצד זיין חיות מחודשת ער האט אין עבודת השם וויל ער זיצן מער ביי די גמרא פילט ער עפעס א גרעסערע חיות א גרעסערע א גרעסערע דא בכלל ברעכן זיך אן אן אן אן אן א רגש משיכה נפשית צו דעם איז דא דער אלטער רבי רעדט נישט אזא מין סארט אתכפיא דא דער אלטער רבי רעדט א אתכפיא וואס א מענטש גייט ער גייט ארויס פון זיין רגילות ווייל דער סדר הדברים איז בשעת א מענטש האט ליב א זאך האט א חשק אין א זאך פירט ער זיך באופן אחר אזוי איז דער סדר אז א מענטשנס נפש געפינט זיך אין א זאך ממילא טוט ער א זאך מיט אן אנדער חיות מיט אן אנדער לעבעדיגקייט מיט אן אנדער ברען במילא טוט ער א זאך נישט אזוי מוגבל לפי זיין לפי זיין א מענטש וואס האט חיות אין ארבעט איז נישט אזוי מגביל די שעות וויפיל וויפיל צייט ער געפינט זיך ביים ארבעט. איך מיין אז מען האט חיות אין דעם בלענק בלענק פון לינק אז אמאליגע צייטן זאגט דער אלטער רבי די רגילות איז געווען מ'האט געלערנט הונדערט בלאט גמרא און אז מ'האט געענדיגט לערנען די הונדערט בלאט גמרא האט מען פארמאכט די גמרא געגאנגען אהיים איינער וואס האט געהאט א חיות אין לערנען געשמאק אין לערנען האט ער נישט געקענט פארמאכן די גמרא האט ער געזעצן און געלערנט נאכאמאל דער פאמ מאה ואחת נישט געקענט פארמאכן די גמרא האט געהאט א חיות אין דעם. אקעי, מ'דארף זען עפעס וואס עס טעסט. ביז יעצט אמאל געזען אזוי ווי א קינד עסט נעמט א לאליפאפ און עסט עפעס א טעלער, און אז ס'ענדיגט זיך ער קען נישט ער ווערט שוין אז ס'ענדיגט זיך דארף מען אביסל לעקן דעם רעפער דארטן דאס איז די מאה פעמים ואחת.

דאס איז נישט קיין פראבלעם, מען דארף נישט אוועק נעמען דעם דעם דעם לעקעצל, דער אלטער רבי זאגט דא מ'דארף מ'דארף מחדש זיין יעדן טאג, דער אלטער רבי זאגט דערפאר דארף מען אלעמאל מחדש זיין עפעס א גרעסערע חיות, איז שהורגל מנעוריו, דער אלטער רבי זאגט הרגילה שהורגל מנעוריו, שקולה כנגד כולן, פאר הלל געווען אנשי בית רעות, דאס נקרא עובד אלקים לשנות טבע הרגילות צריך לעורר אהבה לה', און דער אלטער רבי, מען קען נישט האבן אהבת השם אן התבוננות. אבער אז די קאפ האט נישט אריינגעטראכט אין גדולת השם ווי אויף אופן האט די הארץ אהבת השם, נאטורליך א מענטשנס קאפ אן אן ארבעטן אויפן קאפ אן מתבונן זיין אין, דער קאפ פילט דער יוקר פון עולם הזה במילא דער הארץ האט ליב האט ליב געטליגקייט דער הארץ קען נישט האבן א משיכה צו אלוקות צום אייבערשטן סיידן ער האט מתבונן געווען אין דער גדלות פון אלוקות זיך אריינגעטראכט אז דער אייבערשטער איז א גרויסע זאך, און א גדולת השם הייסט און וועלט איז און וועלט האט נישט קיין חשיבות, אן דעם גייט עס נישט, אויב מען האט נישט אריינגעטראכט אין גדולת השם איז דער אהבת השם נישט קיין אהבת השם, דאס איז אהבה פון אנדערע זאכן, דאס איז אקעי דאס איז שוין א גדולת השם, אה במוחי, לישט און און און דער און דער און דער אלטער רבי וואס האט ער געדארפט, ער האט געדארפט מתבונן זיין, און ביז מתבונן זיין עד כדי כך האט ער געדארפט מעורר זיין אן אהבה. דאס איז נישט אזוי פשוט, דער התבוננות האט געדארפט לשלוט על הטבע שבחלל השמאלי, דער התבוננות האט געדארפט זיין אזוי שטארק עד כדי כך, בשעת א מענטש איז זיך מסביר אין גדולת השם, דאס וועט אונז נאך אלץ נישט ארויסמאנען ער זאל לערנען דעם בלאט גמרא עפעס א הונדערט און איינס מאל, ער האט געדארפט האבן א חשק, אן אהבה צו דעם, בכדי האבן אהבה האט ער געדארפט מסוגל לשלוט על הטבע שבחלל השמאלי, ער האט געדארפט האבן עפעס א שליטה אויף דעם בלוט, אויף דעם קאך פון די בלוט אין די לינקע זייט, ער זאל האבן, ער זאל האבן א משיכה, המלא דם הנפש הבהמית שמהקליפה. שממנה הטבע, וזוהי עבודה תמה לבינוני, עבודה תמה מיינט אז אז מען זאגט צוויי מאל לגבי בינוני עבודה תמה, אבער עבודה תמה מיינט אז מען זאגט אין קדשים איז פאראן א מושג פון עבודה שיש אחריה עבודה, איז הולכה דאך שפעטער זאל זיין די הגשה די דער הקרבה למזבח, צו דערנאך איז פאראן די זריקה למשל, דאס דאס איז. אט דאס איז נישט נישט קיין עפעס א הכנה אויף א צווייטער עבודה, אט דאס, אט דאס איז דער קרבן, אט דאס וויל מען. שוין עפעס נאך א זאך. זאגט, איז קאפי לאמיר זאגן איז א הכנה צו לערנען מיט א גרעסערע חיות. און וואס וויל מען? זאגט א קינד, מען זאל וואשן, מען וואשט נעגל וואסער. נישט דאס איז די, דאס איז נישט קיין עבודה תמה פון א איד, מען זאל וואשן נעגל וואסער און בלייבן שטיין. דער נעגל וואסער איז א הכנה צום דאווענען, אויכעט נישט קיין קאפי, מען זאל שפעטער דאווענען. איז דער, מען דארף וואשן נעגל וואסער, דאס איז א הכנה צו עפעס אנדערש. נאך פאראן.

ער זאל האבן א חשק אביסל געבן מער פון זיין רגילות, דאס איז דער עבודה תמה פון א בינוני, דאס איז כסדר וואס מאנט זיך ביי אים יעדן טאג, ער זאל האבן סור מרע ועשה טוב, דאס איז נישט דער עבודה תמה, דאס איז א הכנה, דער אלטער רבי זאגט עבודה תמה בנוגע צו בינוני, מען זאגט אין לשון פון פון מאדערנע לשון דער דער אידיאל פון דער בינוני איז דער דער וואס דער אלטער רבי האט אין פרק ט ו, דאס איז דער דאס איז דער דער מהות זיינער, דער וואו ער דארף האלטן, דער רבי זאגט עבודה תמה אויכעט אין פרק י ג, אז דער אלטער רבי רעדט וועגען דער אהבת השם פון א בינוני איז דער אלטער רבי רופט עס אן עבודה תמה, דער עבודה תמה פון א בינוני. דארטען איז לגבי צווייטע נקודה וואס זאגט דער רבי די דער סור מרע ועשה טוב איז סך הכל דער קיום פון דער אל תהי איך זאג נישט ס'איז נישט קיין איך מאך עס נישט קליין איך זאג נאר איך וויל נישט ברענגען דער ווארט דער דער סור מרע ועשה טוב איז דער איז דער איז דער אל תהי רשע אבער נישט דאס איז דער מהות פון דער בינוני, נישט דאס איז דער דמות, דער אייבערשטער וויל דאך נישט אז אז אז אז האבן גערעדט לגבי סתם לגבי חטא עץ הדעת אז נישט טון נישט טון נישט טון קליפות, כ'ווייס נישט, זיך נישט אריין לאזן אין קליפות, דאס איז געווען דער נשמה למעלה אויכעט אז זי האט נישט געהאט די זאכן, דער נישט, דער סור מרע דאס איז געווען למעלה אויכעט, דער אויפטו איז מען זאל מען זאל מען זאל מען זאל עפעס אויפטון. תכלית דער אייבערשטער וויל פון נשמה זאל עפעס אויפטון מחדש זיין איבערמאכן, דאס איז סתם אינטערעסאנטע ווארט, הא? סתם אינטערעסאנטע ווארט אז אז נישט קיין געבן די גאנצע אריכות אבער דאס וואס ער האט דער ציווי דער ציווי שלא לאכול איז דאך געווען דריי שעה דער ציווי לא לאכול

פארוואס דעם פארוואס איז דער אייבערשטער מקשר געווען מיט יענעם זאך, ווייל באמת דארף ער דאס מעלה זיין. אדם הראשון האט געהאט א תאווה צו עץ הדעת, פארוואס האט ער געהאט א תאווה, ווייל בעצם האט ער איז געווען זיין תפקיד מעלה זיין דעם עץ הדעת, און דערפאר שטייט טאקע אין מדרש אז אויב ער וואלט געווארט דריי שעה וואלט ער געקענט מאכן קידוש אויף דעם, מעלה זיין דאס. איז דאס אז א מענטש האט עפעס א ש נ, אבער דען דער תנאי איז פריער דארף זיך אפהאלטן אפאר שעה. פריער דארפסטו זיך אפהאלטן און דערנאך וועסטו האבן דעם כח דאס מעלה זיין, פארקערט אבער בשעת א מענטש האט עפעס א קשר צו א דבר שלילי איז דער עבודה תמה איז אויסנוצן דעם זאך, אויפטון מיט דעם זאך, דער הכנה צו דעם איז דער אפהאלטן זיך א פאר שעה, זאגט דער משנה ער דארף זיך האלט זיך איין א פאר שעה דערנאך וועסטו קענען מאכן קידוש אויף דעם, דאס איז דאס איז געווען דער ציווי פון חטא עץ הדעת, נישט עס נישט, האלט זיך איין א פאר שעה אז זאלסט שפעטער קענען דאס מעלה זיין. דאס וואס ער האט געפילט א משיכה צו דעם, דאס גופא האט דער אייבערשטער געמאכט. וואס זאגט דער ווארט, די שיחה זאגט אז דער נשמה אויף נישט האט ער געדארפט קענען בלייבן למעלה אויף נישט, אויף זיך אפהאלטן, דער נקודה איז ער זאל אויפטון עפעס, איז דער עבודה דארף זיין סור מרע, אבער דער נקודה איז אז דער בינוני זאל עפעס מחדש זיין ביי זיך, דאס איז דער עבודה תמה דער תכלית.

דאס איז געווען מצד דאס איז אויך געווען ווייל בעצם איז האט ער געהאט א פארבונד מיט דעם דאס איז די נקודה בעצם האט ער געהאט א פארבונד אבער דער אבער פריער דארף מען אבער דער פארבונד איז פריער אז מען דארף זיך דארף דארף זיין עבודה פון אתכפיא אבער די מטרה איז שפעטער דאס דאס דאס מעלה זיין דאס איז אלץ אז דער עבודה תמה איז דער עבודה תמה לבינוני איז דער מעורר זיין ביי זיך אהבת השם דער מחדש זיין א שייכות צום אייבערשטן אדער אזוי ווי געזאגט אדער דאס איז דאס פון אלטער רבי משמע דאס איז דער דער דער בעסטער זאך איז אז א מענטש זאל ביי זיך מעורר זיין א חיות און אהבת השם דורך התבוננות בגדולת השם זיך זיך אליין אריינטראכטן אין זיך אין גדולת השם ווייל וואס איז דער עיקר מעלה פון א בינוני אז ער אז דער שייכות וואס ער האט דער שייכות אליין איז נישט נישט אזוי שטארק ס'איז נישט עפעס דאס איז נישט זיין זיין מציאות איז דאס נישט דאס איז נישט זיין טבע אבער ער האט עס געמאכט דאס איז דער מעלה דער מעלה פון א בינוני איז ער זאגט ער זאגט א קינד אין חדר אז ס'פארהאן עפעס א מעלה פון א קינד אז ער קען די גמרא גוט, און נאך פארהאן א צווייטע מעלה אז דער קינד איז גוט אין השתדלות, זאגט אז עפעס על דרך זה זאגט ער א בינוני מיט א צדיק, דער מעלה פון דער צדיק איז אז ער ער עבד השם, אויף דער אין דער השתדלות האט א בינוני א מעלה, דער הארעוואניע האט א בינוני א מעלה, און וואו איז דא מער השתדלות? וואו איז דא מער וואס ער האט עס אויפגעמאכט? בשעת ער אליין טראכט זיך אריין אין גדלות, פריער א מענטש האט ליב עולם הזה, אזוי האט אים דער אייבערשטער באשאפן, דערנאך ער אליין נעמט זיין קאפ, אייגענערהייט נעמט ער זיין קאפ און ער אליין טראכט זיך אריין אין גדולת השם, דארף ער ביי זיך אליין מחדש זיין מושגים, דאס אריינברענגען, דאס איז א אייגענע זאך, א מענטש הייבט אן פארשטיין דער גדלות פון אלוקות, דארף ער זיך אליין אריינטראכטן אין דעם, און עד כדי כך ער טראכט זיך אריין אין דעם ביז דאס ווערט אזוי מוחש'דיג ביי אים אז ער פילט א משיכה צו אלוקות. דאס איז א זאך וואס נאר דער מענטש, דער מענטש האט א משיכה צו א שטיקל עפל, צו עולם הזה, דאס, ער האט עס נישט געמאכט, דאס איז די טבע הדברים, דער עפל זעט זיך צו אים, העין רואה והלב חומד, דער התבוננות, וואס איז דא דער עין השכל רואה אז דער אייבערשטער איז גרויס, און מיין הארץ ציט זיך צו דעם, אבער ווער האט געמאכט דער, דער, ווי זאגט דער אימעדזש,

אזוי ווי מעורר זיין די אהבה המסותרת, נו דאס דארף מען נישט אנקומען צו התבוננות בגדולת השם. לעורר את האהבה המסותרת נישט, ער דארף זיך נישט מתבונן זיין און מחדש זיין ביי זיך אז דער אייבערשטער איז גרויס. וויבאלד א איד איז בעצם טבעו וויל זיין פארבונדן מיטן אייבערשטן, האט א חשק אין אלוקות, קען ער מעורר זיין דעם נקודה ביי זיך, אן זיך מתבונן זיין אין גדולת השם. אבער סוף כל סוף דער אהבה מסותרת איז מצד עצם טבעו איז בהתעלמות, אז דער אהבה מסותרת זאל עפעס ווירקן אויפן מענטשן, ער דארף זיך אריין טראכטן אז ער איז א איד, ער טראכט זיך עס איז אן אנדערע סארט התבוננות אין גדולת השם מיינט א מענטש איז מחדש ביי זיך מושגים, מענטש איז מחדש ביי זיך, נאטורליך האב איך איך דארף מחדש זיין ביי זיך נייע מושגים נייע עניינים, און נישט נאר נישט נאר בין איך מחדש נייע מושגים דערנאך דארף איך איך דארף איך דארף שאפן א משיכה צו די מושגים וואס איך האב אליין אויפגעמאכט, דאס איז א שווערע ארבעט. לעורר אהבה מסותרת איז, א מענטש דארף זיך אריין טראכטן פשוט ער איז א איד, וואס הייסט א איד? און א איד, איך ווייס דאך אז איך וואלט בשום אופן נישט געוואלט אוועק געבן זיך, מיין אידישקייט פאר גארנישט נישט, באמת האב איך, דאס איז נישט דער, ער טראכט זיך אריין אין פאקטן וואס ער ווייס, נאר ער דארף עס ארויס ברענגען, איז דער ארויס ברענגען זאגט אלטער רבי איז אויכעט א אייגענע יצירה, נישט נישט די אזא אייגענע יצירה ווי די התבוננות בגדולת השם, אבער ס'איז אויכעט עפעס א עובד אלקים. ס'איז אויכעט א עובד אלקים ווי ער זאגט או לעורר את האהבה המסותרת שבלבו למשול על ידה על הטבע שבחלל השמאלי שזו נקרא גם כן עבודה זאגט אלטער רבי ס'איז אויכעט ווערט אנגערופען עבודה פארוואס ווייל סוף כל סוף דארף ער להלחם עם הטבע והיצר דארף זיך דארף דאך לוחם זיין קעגן זיין טבע און זיין יצר און ער דארף על ידי שמעורר האהבה דארף עס אויפוועקן ער דארף עס דאך מעורר זיין האהבה המסותרת בלבו אה, מה שאין כן כשאין לו מלחמה כלל, אין אהבה זו מצד עצמה נקראת עבודתו כלל, זאגט אלטער רבי זאגט דאס דאס גייט אויף דאס אלטער רבי זאגט פריער, אלטער רבי זאגט פריער עס קען זיין א איד א מתמיד בלימודו בטבעו האט ליב לערנען ער דארף נישט הארעווען אויף זיך, זאגט דער אלטער רבי א פיינער איד ער דארף נישט הארעווען ער לערנט, לא פסיק פומיה מגירסא, אלטער רבי זאגט ער דארף נישט מתבונן זיין אין גדולת השם. אוודאי, פארוואס זיצט ער און לערנט א גאנצן טאג? ווייל ער האט א נשמה, ווייל ער איז א איד, ער האט א נשמה, אן א נשמה וואלט ער וואלט ער געלערנט פיזיק איך ווייס וואס, ער לערנט ער איז א איד, לפועל דאס וואס ער וויל לערנען דער אהבה, נישט ער האט עס געמאכט, דאס איז בירושה, דאס איז אברהם אבינו'ס אברהם אבינו'ס קונסט, דאס איז נישט זיין ארבעט, איז קיין עובד אלקים ווערט ער נישט אנגערופן. וואס זאל ער טון? זיך אוועקווארפן און אנהייבן פון נאנט? חס ושלום, ער זאל, האט ער געזאגט, ניין, ער זאל לערנען מער וויפיל זיין רגילות איז. ער זאל ביי זיך שאפן א גרעסערע חיות אין לערנען, אז ער האט א גרעסערע חיות אין לערנען, בשעת ער לערנט, ווייל ער איז א מתמיד בלימודו בטבעו, אפילו א מתמיד בטבעו איז ער האט זיינע זמנים ווען ער גייט שלאפן, ער וואלט געהאט א גרעסערע חיות אין לערנען וואלט ער ווינציגער געשלאפן, געלערנט מיט מער איכות. טאמער איז בטבעו איז ער א מודי געמאסטענע בסדר. נישטא אזא זאך, יעדער א מענטש איז א אויסגעמאסטענע זאך, איז מצד רגילות, א מענטש קען אלעמאל געבן מער פון זיין רגילות.

האט זיך זיינע פון אנדערע חיות, בסדר אוודאי. זאג נאר וואס די בחינה דארף מען לערנען. וואס זאגט ער אויב אויב זאגט ער אז די לב. דער אלטער רבי זאגט ס'איז אן עבודה תמידית פאר א בינוני זאל אויף אלעמאל געדענקען אז א מענטש ווערט אלעמאל איינגעוואוינט וואס ער טוט, דארף א בינוני כסדר געדענקען אז מ'דארף אז מ'דארף מחדש זיין.

דאס וועגן א צדיק איז אן אנדערע זאך, אין א געוויסער זין קען א צדיק קען נישט לוחם זיין, אלץ וואס דער צדיק דער צדיק דארף נישט דאגה'נען פאר'ן צדיק, אבער דער צדיק סוף כל סוף ער וויל דינען דעם אייבערשטן, ער וויל הארעווען, דאס מאנט זיך פון אים, דאס איז געווענליך, דער צדיק וויל דאס, אזוי ווי א מענטש האט עפעס א כ'ווייס א חשבון וואס איז נוגע ממש לחיי נפשו, לחיי פרנסתו, עפעס א חשבון וואס ער דארף, לייגט ער זיך אריין מיט אלע כוחות מאכן די נומבערס מיט דאס, דאס הייסט דאס הייסט יגיעה, דאס איז זיין געשמאק, דאס איז זיין לעבן. אוודאי צדיק הארעוועט, דאס איז זיין חיות, אבער זאגט א בינוני, אפילו א איד וואס איז א מתמיד, אבער עס איז דא א גרויסער חילוק א מענטש א גרויסער מתמיד, בשעת עס קומט צו חשבונות פון פון אויסחשבונ'ען עפעס די דאלער פון כ'ווייס וואס וואס מען גיבט אים צו א בלאט געלט, מסתמא איז דא שינויים אפילו ביי א גרויסער מתמיד, איז איז דער איכות קען זיין א גרעסער א גרעסער ער האט א גרעסערע אהבת השם וועט זיין דער דער ריכוז וועט זיין אנדערש.

אויף צו זיין, מען זאגט אויף צו זיין פעסיוו, ער זאל זיין א חפצא, דער אייבערשטער האט געמאכט ס'איז דא אסאך חפצא'ס בעולם. ער טוט דאס נישט, ער טוט דאס, זאג באמת טוט דאס נישט, ער טוט דאס נישט טוב, ס'ווערט א מאשין, דער אייבערשטער קען שיקן א ראובאט אין עולם הזה, וואס דארף מען האבן א מענטש, ער קען שיקן א מאשין ער זאל לייגן תפלין זאל אויפטון אלע זאכן, וואס דארף מען האבן אז א מענטש מיט א מלחמה זאל דאס טון, וואס האט ער געמאכט אזא מענטש, וואס האט מען דאס געדארפט, די נשמה קען בלייבן למעלה, ער האט ליב לייגן תפלין. אז דער מענטש זאל עפעס, ער זאל, דער אייבערשטער וויל א מענטש זאל אביסל, ער זאל, ער זאל, ער זאל מאכן, ער זאל אויפטון עפעס, ער זאל שאפן, ער זאל הארעווען, דאס וויל דער אייבערשטער, נישט ער זאל זיין, בשעת א מענטש טוט זאכן, נאטורליך, אט אזוי איז, איך וועק זיך אויף זיבן אינדערפרי ווייל מען זאגט, א מענטש, יעדער טאג וועק זיך אויף זיבן אינדערפרי, איז דאס, איז דאס נישט, טוסט עס נישט אויף, אזוי ביסטו געווארן, דאס איז אזוי ווי א מאשין. דו גייסט אויף א סיסטעם, וואס טוסטו אויף מיט דעם? ווייל דער אייבערשטער זאגט ער א מענטש זאל זיין א עובד אלקים, ער הארעוועט און ער טוט, און ער שאפט ביי זיך א שייכות צום אייבערשטן, דער זאך האט די נשמה נישט למעלה, און דאס איז נישטא, נאר א בינוני האט עס, און דאס וויל דער אייבערשטער פון א בינוני, ער זאל אליין, א מענטש שאפט ביי זיך אליין א שייכות צום אייבערשטן, דער צדיק האט עס נישט, די נשמה האט עס נישט, דאס הייסט נאר א בינוני האט עס, דערפאר מוז מען זיך. די כוונה איז נישט נאר מ'זאל זיין חפצות וואס אויף אונז טוט מען תורה ומצוות, נישט דאס איז די כוונה, די כוונה איז אז מיר זאלן זיין אידן פארבונדן מיטן אייבערשטן. דער זאך איז נישט דאס דער עיקר, דאס ווארט נישט אלטער רבי, ווי איר זאגט קען מען דארף מען נישט האבן די גאנצע די גאנצע תורת הבעל שם טוב, די גאנצע בעל שם טוב איז געווען דאס. דינען דעם אייבערשטן מיט א חיות, א איד זאל, עס איז פארשידענע עניינים, די עצם זאך קיום תורה ומצוות איז נישט, דאס איז א גרויסער ענין אבער נישט נישט דאס איז נישט דאס איז די גאנצע זאך. ער זאל מקיים זיין תורה ומצוות, נישט נישט ס'זאל דורך אים נתקיים ווערן תורה ומצוות, דורך אים זאל נתקיים ווערן.

זאל לוחם זיין. לאמיר זאגן א מענטש ליגט אין בעט און וויל שלאפן, איז דא איין וועג ער זאל זיך מתבונן אין גדולת השם, שטייט דאס אין שולחן ערוך א סעיף מען האט השגות, שטייט אין שולחן ערוך ער זאל זיך מתבונן זיין מלך מלכי המלכים עומד לידי, אימיצער האט עס געפרואווט צו ס'ארבעט? כ'ווייס נישט צו ס'ארבעט, ס'איז פארמאטערט, קען מען זיך מתבונן זיין. פארוואס ארבעט עס נישט דארף מען זיך אריין טראכטן, אבער איז א מענטש דארף זיך מתבונן זיין, אונזער היינטיגע צייטן טראכטן וועגן א מלך, ווייס נישט צו עס וועט העלפן דער דוגמא, מען האט בכלל נישט קיין מושג אין דעם גאנצן ענין, א מלך שטייט לעבן דיין בעט, מען האט נישט, עס איז נישטא קיין מלך, אבער מען קען אריין טראכטן זיך א דוגמא אז אימיצער וואלט מיר געזאגט עפעס א א זאך און איך וואלט זיך אויפגעכאפט פון בעט, א חשיבות, אימיצער גיט מיר עפעס א גרויסע מתנה, א גרויסער סכום געלט, וואלט זיך אויפגעכאפט פון געלט, ס'איז א דבר פשוט, א מענטש איז אז מען זיך מתבונן אזוי טרוקענערהייט, א מענטש גיט מיר געלט זיך אויפגעכאפט. א מענטש האט א חוש זיך מתבונן אין א זאך און ער פילט דעם געפיל וואס וואלט געווען אז יענער וואלט דארט געווען. א מענטש טראכט זיך אריין, אזוי ווי א מענטש טראכט זיך אריין, א מענטש קען זיך אריין טראכטן וואס איז דער רגש בשעת ס'איז זייער קאלט. יא, מען טראכט, ס'גייט אזוי עפעס א ווי זאגט מען א שכל'דיגע א שכל'דיגע מחשבה וועט ער נישט ווערן. א מענטש קען זיך אזוי אריינטראכטן, זיך פאר'חלומ'ען אין דער מושג ביז. ער פילט עפעס ער הייבט אן פילן קאלט איז דער מענטש טראכט זיך אריין אין בעט לאמיר זאגן אימיצער עפעס א סוחר קומט צו מיר צו גיין און זאגט מיר הער זיך איין קומסט מיט מיר איך גיב דיר עפעס א עפעס קענסט מאכן א השקעה איך ווייס קענסט מאכן ער וועט אנהייבן פאר'חלומ'ען זיך אויף דער אויף דער אויף דער דיעל און ס'וועט זיך אזוי זיך אויפברויזן ביי אים די די די הרגשים דארטן זיך אויפכאפן פון בעט דערנאך דאס איז דער התבוננות דערנאך דארף ער זיך אריינטראכטן אז דער אייבישטער איז אזוי טייער נאך מער טייער ווי דער זאך.

איז וואס ליג איך אין בעט מיין שלאפן וואלט איך אוודאי איך וואלט געגעבן אלע געלט אין דער וועלט פארן אייבערשטן דאס שלאפן וואלט איך אוודאי געגעבן און דאס זאל אים גורם זיין אויפכאפן זיך פון בעט דער אלטער רבי זאגט אז דאס איז גרינגער אזא התבוננות איז גרינגער אויפטון ווי די פריערדיגע אופן אבער עס איז נישט אזא עבודה פון די פריערדיגע דער פריערדיגער וועט זיין אינגאנצן זיין אייגענע הארעוואניע דער צווייטער וועט זיין וואס דער אלטער רבי זאגט ס'איז נקרא גם כן עבודה אבער דאס איז נישט דאס איז נישט דער אידיאל. ביידע עצות איז נישט אזוי, ס'איז אן עבודה, ס'איז אן עבודה ווייל ס'איז א בינוני, מ'דארף עס אויפטון, אבער דאס איז דער עבודה תמה פון א אידן. וועלכע איז די גרעסערע? דער ערשטער איז מער איז מער געלונגען. ער פרעגט א שאלה למעשה? יא, וועלכע איז די ערשטע פון די צוויי? דער ערשטער איז דער התבוננות אין גדולת השם. יא. דער צווייטער זאגט ער איז מתבונן זיין אין דער אז ער האט א אז אז אז ער איז א איד און האט ליב דעם אייבערשטן. די נקודה אין דעם איז וואס א מענ וואס וואס דער עיקר מהות פון א פון א בינוני איז, וואס הייסט א בינוני? דער עיקר איז פאראן א צדיק און ס'איז פאראן א רשע, דערנאך פאראן איז אזוי טראכט מען דער תכלית איז מ'זאל זיין א צדיק, נישט קיין צדיק ביסטו א האלבער מענטש, א האלבער רשע, יא ס'איז פאראן דרגות, מער א רשע, ווינציגער א רשע, אבער דו האלטסט אינמיטן וועג, די אלטער רבי זאגט ס'איז פאראן א, נישט אזוי, ס'איז פאראן א צדיק און ס'איז פאראן א בינוני.

דער מעלה פון א בינוני איז וואס זיין אז זיין שייכות צום אייבערשטן איז א אויסגעהארעוועטע, דאס איז דער מעלה פון א בינוני, אז ס'איז אן אויפגעמאכטע, ס'איז פארקערט, ס'איז נישט זיין טבע, ס'איז נישט זיין געווענליכע נאטור, ס'איז נישט זיין אינטערעס, און און ער שאפט עס אויף, אט דאס איז דער מהות פון א, דאס איז דער מעלה פון א בינוני. דאס איז יעדער נקודה אזוי. דער אלטער רבי רעדט עס אין זייער א הויכע אופן, אפילו בשעת א מענטש זעצט זיך אוועק און טראכט זיך אביסל אריין אין גדולת השם, און ער האט, און ער איז, עס איז אים ממש מוליד אהבת השם, אבער דער נקודה וואס ער טראכט זיך אריין, דאס איז אויך אלץ וואס איז זיין, וואס ער לייגט אריין זיין השקעה, דאס איז דער ווארט פון א בינוני, דער מהות פון א בינוני. מדה דער, יעדער נקודה וואס א מענטש ער הארעוועט, ער לייגט אריין זיין כח אין דעם, זיין יד אין דעם, אט דאס איז א בינוני. אט דאס איז דער מעלה פון עבד אלקים.

אז מען זאל אנהייבען אזוי פרק טז, דארט זאגט ער וזה כלל גדול בעבודת השם לבינונים, לבינונים, די אלטער רבי זאגט דא אין דער פרק, ער הייבט אן זאגען אפאר כללים, אז מען האט שוין אפגערעדט וואס איז דער וואס איז דער צו וואס קען א מענטש צוקומען מצד עצמו, קען זיין א סור מרע, מח שליט על הלב. מען האט שוין צוגעקומען וואס איז דער מהות פון א בינוני און וואס איז דער תכלית המעלה פון א בינוני, וואס איז דער אידיאל פון א בינוני, מען האט שוין אפגערעדט, איצטער אזוי הייבט ער אן זאגן כללים וואס בנוגע צו עפעס, זאגט ער אז וזה כלל גדול בעבודת השם לבינונים, העיקר הוא, דאס הייסט וואס איז זיין, דער אלטער רבי זאגט וואס איז זיין וואפן, וואס איז דער וואפן פון א בינוני. דער עיקר זאך פון א בינוני איז אז ער דארף זיך, ער דארף, ער דארף אויפשאפן א שייכות מיטן אייבערשטן, ער דארף לוחם זיין קעגן זיין נאטור, וואס איז זיין וועפענס, ווי מ'זאגט, וואס איז זיין, מיט וואס טוט ער דאס, מיט וואס איז זיינע וואפן, העיקר הוא איז דער למשול ולשלוט על הטבע שבחלל השמאלי, דער אלטער רבי זאגט נאכאמאל, נישט דער עיקר איז זיין א סור מרע ועשה טוב אליין, איז למשול אויף זיין טבע, דאס איז דער מהות פון א בינוני, ער זאל גיין קעגן זיין נאטור, ער זאל הארעווען אויף זיך אין אנדערע ווערטער, למשול ולשלוט על הטבע שבחלל השמאלי, ווי אזוי על ידי אור השם המאיר לנפש האלקית שבמוחו, דאס איז דער דאס איז דער דאס איז דער דאס איז די דאס איז דער וואפן וואס ער האט, זיין מח וואס דורך וואס אין זיין מח קען לייכטן אור השם, דער נשמה וואס לייכט אין זיין מח אט דאס גיט אים דער כח לשלוט על הלב, ווי. ווי ברענגט ער ארויס דעם דעם דעם כלי זיין כשמתבונן במוחו בגדולת אין סוף ברוך הוא, בשעת ער איז זיך מתבונן אין דער גדולת השם, און מיט דעם לייכט אור אור הנשמה אור אלוקות לייכט ביי אים אין קאפ, און דורך דעם איז ער שליט על הלב. מתבונן זיין במוחו בגדולת אין סוף ברוך הוא, להוליד מבינתו רוח דעת, מען זאגט א רוח מיינט א מיינט א ספיריט א א ווי מען זאגט אויף אידיש א ספיריט, א גייסט א גייסט. פון דעת ויראת השם במוחו לאיסור מיראה דאורייתא ודרבנן אפילו איסור קשה דברי חז ל אלטר רבי זאגט דא ואהבת השם בליבי בכל אימני בחשיקה וחפצה כמה פרטים די נקודה אלטר רבי זאגט דא איז אז דער סייעס א כלל גדול און בינונים אז איסור מיראה ועשה טוב דארף זיין מתוך יראה ומתוך אהבה

להוליד מבינתו רוח דעת ויראת השם במוחו להיות סור מרע דאורייתא ודרבנן אפילו אייס איסור קל של דבריהם חס ושלום ואהבת השם בלבו בחלל הימני זאל זיין אהבת השם בלבו בחלל הימני בחשיקה וחפיצה סאו דער אלטער רבי וויל ארויסברענגען אז א מענטש דארף טון עבודת השם מיט זיין גאנצן וועזן דארף ער דינען דעם אייבערשטן דער רבי האט אמאל געבראכט דעם דעם דעם שיטת התוספות צו רש"י און וואו עס אמאל געבראכט אזוי אמאל אזוי אויף עוסק במצוה פטור מן המצוה התוספות זאגט אפילו אז ער אז אפילו אפשר לעשות בענין אחר אפילו אז ער ס'איז נישט, ער קען, ער איז ביזי מיט א מצוה, אבער ער קען טון ביידע, אף על פי כן איז ער פטור, פארוואס? ווייל בשעת ער טוט דער מצוה דארף ער עס טון מיטן גאנצן מהות, דערפאר איז עוסק במצוה פטור מן המצוה, א מענטש איז זאגט ער א שומר אבידה, קענסט נישט גיין צום טיר אפצוגעבן דעם און געבן דעם, געבן דעם פרוטה וואס קענסט נישט, ער קען, אבער דער מצוה פון שמירת האבידה דארף אים אינגאנצן איבערנעמען, ער זאל נישט האבן קיין צייט אויף אנדערע זאכן. דאס זאל זיין אינגאנצן אין דעם, א מענטש טוט א זאך מתוך חשיקה וחפיצה, א מענטש טוט א זאך ווייל זיין חשק איז אין דעם, יעמאלט ליגט ער אין דעם מיט זיין גאנצן וועזן, דאס איז דער כלל, דאס וויל דער אייבערשטער פון אים, ער זאל נישט, ער זאל דינען דעם אייבערשטן מיט א האלבן הארצן, א מענטש זאל זיין, זיין חשק זאל זיין, אזוי ווי א מענטש, א מענטש איז הונגעריג און זעצט זיך אוועק עסן אזוי מיטן גאנצן חיות, מען זאל מען זאל עס טון מיטן גאנצן וועזן, נישט טון אזוי עפעס א א האלבער מען זאל בהכרח איך מוז עס טון, מיט א חיות. בחשיקה וחפיצה. סאו דו פרעגסט פריער בנוגע צו וואס דער אייבערשטער וויל מען זאל מקיים זיין תורה און מצוות אבער דער גאנצער מענטש זאל זיין אין דעם. דארף מען זיך דאס מיינט נישט דארף מען מעורר זיין ביי זיך רגשי הלב הסתומים, אזוי אזוי ווי בשעת א מענטש טוט א זאך וואס ער האט ליב איז זיין גאנצע מציאות ס ה זיין גאנצע מציאות איז אין דעם, זיין גאנצע נפש איז וואכעדיג און טוט עס מיט א גרעסערע חיות, ער איז אינגאנצן דארטן, ער פרירט, ער גלאנצט פון אלע זייטן, איז דער דער מציאות וואס דו ווערסט בשעת דו טוסט א זאך וואס דו האסט ליב